אקעי, העלאו. האפ איט ווארקס. פרשת לך לך, מורי ורבותי. און כ'ווייל איך האב נישט קיין נייע תורות יעדע וואך, גיי איך ממשיך זיין וואס כ'האב אנגעהויבן לעצטע וואך, און וואס איז שוין א המשך פון פרשת בראשית בעצם.

זיך כביכול זיך אויסלערנען פאר א מענטש וויאזוי אזוי ווי די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט כאילו איז די ששת ימי בראשית פארציילט וויאזוי מען מאכט די וועלט אין זעקס טעג פון בעיסיקלי פון תוהו ובוהו וויאזוי עס איז חושך וויאזוי מען מאכט פון דעם א וועלט און די וואס לערנען די סוד פון מעשה בראשית איז זיי ווייסן אויך וויאזוי צו מאכן די וועלט צדיקים אי בעו צדיקים איברו עלמא און ספר יצירה איז געמאכט צו מאכן ס'איז געמאכט נאכצומאכן און יעדער פארשטייט א זאך מאכט מען עס נאך.

און די חומש קומט פארציילן וויאזוי האו דיד דעט קאם טו בי, און די מעין, און על פי פשט די עיקר מעשה פון אברהם אבינו איז די הבטחה וואס די אייבערשטער האט צו צוגעזאגט ער גייט אים געבן ארץ ישראל און ער גייט אים די גאנצע ברית בין הבתרים וואס ער האט געמאכט די וואך, די גאנצע ברית מיט יצחק, די גאנצע ברית מילה, אלעס איז ארום און די גאנצע לך לך, אלסא איז דזשאסט א סטארי אוו האו, וויאזוי האו איט קעים טו בי, דאט די מענטשן וואס זענען בני אברהם זיי וואוינען אין ארץ כנען, ארץ ישראל, וויאזוי וויאזוי איז דאס געווארן.

די בויערס זאל שטעלן אויף דעם שעלן ווען דו וועסט למעיין בני אדם אונזער דרישה פון מעשה בראשית דרייט זיך ארום ביום בני אדם און ס'ענדיגט זיך מיט די מעשה פון אדם פון אדם און אויך אלע חיות און ס'דא עשרה מאמרות און בעשרה מאמרות נברא עולם און די גמרא האט שוין געהאט א פראבלעם ווייל זיי האבן געהאט נאר געציילט ניין אבער למעשה איז יא דא צען נאר די גמרא פאר סאם ריזאן האט נישט געציילט די פסוק ויאמר להם להם

ס'קען אויסקומען פון אים א גרויסע צמצום פאר די ארט, די גאנצע וועלט איז געמאכט נאר פאר די, אזוי ווי יענער וואס שרייט אין זיין ווידיאו פאר די פאר מיר, איך האלט אויף די וועלט. און אבער למעשה וואס איך וויל זאגן איז איך וויל עס קוקן די אנדערע וועגן, פארשטייט זיך די אלע זאכן קען מען מפלפל זיין און ס'נישט.

דרייען זיך ארום דאס, און ווייל ער האט עס פארשטאנען אזוי זאגט ער אז די די אלע לימודים, די אלע דרכים, די אלע זאכן וואס ער לערנט דארט, מוז ס'מוז זיין די גייד צו די גאנצע וועלט, צו די כל העולם כולו, ווייל ס'איז דאך נישט קיין זאך וואס איז נוגע צו א פרט פון א געוויסע מענטש, ס'איז דאך ס'איז דאך בהבראם באברהם, ס'האט דאך א קאסמיק די הארייזן אויף וואס פון וואס ער טראכט, פון וואס א חסידישע איד טראכט איז קאסמיק, ס'איז כולל די גאנצע וועלט, פון שורש נברא ביז אלע שטערנס, ביז אלע, איז קאסמיק. און דערפאר איטס רילי די מאוסט יוניווערסעל טינג, און סאיז דא דא א כאילו א סאיז אזויווי א בינה הפכית, איך ווייס איך האב געזאגט מקען עס נישט פארדרייען באט אז אין א לאט אוו וועיס די מערסטע שארפסטע פארטיקולעריסטיק ווערטער ווערן די שארפסטע יוניווערסעליסטיק ווערטער, ווייל ווייל איינער זאגט די פלעינע סימפל פשט פון פארטיקולעריזים, דער זאגט אקעי ס'איז דא אסאך פעלקער, איך בין א איד און איך בין מסתפק דא, וואטעווער.